אויב מען וואלט מיר געפרעגט וואלט איך געזאגט אז מען קען נישט ענדיגן די פרק וואס איז די מעשה פון קורח אן די שטיקל וואס איז די ערשטע שטיקל אין די נעקסטע פרק די היינטיגע פרק, דאס איז די ציווי וואס די אייבערשטער זאגט פאר משה זאל זאגן פאר אלעזר ער זאל נעמען די מחתות ער זאל אויס אוועק ווארפן די אייש און מאכן פון דעם א ציפוי למזבח און ס'דא אזוי ווי א מאמר המוסגר מען קען קוקן אין נוסח הפסוקים וואס איז את המחתות את מחתות החטאים האלה בנפשותם אף על פי אז זיי זענען חטאים בנפשותם ווערט פון דעם א ציפוי למזבח פארוואס, קודם כל ווייל ס'ווערט קדוש, און למעשה האט מען עס מקריב געווען פאר די אייבערשטער לערנט מען פון דעם אז אפילו מ'זאגט ס'איז געווען א א חטא אבער ס'נישט געווען קיין עבודה זרה ס'איז דאך געווען א לכבוד די אייבערשטער איז עס געווארן קדוש, און צווייטנס ויהיו לאות לבני ישראל, דאס איז די וויכטיגע זאך וואס אונז לערנען, אזוי ווי רוב פרשיות אין די תורה פון דעם ווערט א אות, אזוי כ'ווייס פון יציאת מצרים איז געווארן א ויהיו לאות אז מ'עסט מצה פסח, אזוי פון די מעשה פון קרח איז געבליבען א אות, א לדורות איז געבליבן. א ציפוי למזבח און פון די אות וואס זאגט עס וואס שרייט עס די ווער ס'קוקט אויפן מזבח ס'שרייט לא יהיה כקרח וכעדתו מ'זאל וויסן אז א זר זאל נישט קומען מקריב זיין קטורת און דאס זאגט די ציפוי למזבח פון דעם וואס מ'ווייסט די מעשה פון קרח. יעצט קומען מיר אן צו די צווייטע סטעפ פון די גאנצע מעשה איך רוף עס כ'קען עס רופן שלב בית סטעפ טו פון די גאנצע פרשה פון קורח, קודם משה האט שוין מנצח געווען קורח, אבער די אידן האט ער נישט מנצח געווען, כל עדת בני ישראל, נישט נאר איינער, נישט נאר צוויי, די גאנצע עדה קומט און זיי האבן טענות אויף משה און אויף אהרן, זיי זאגן אתם המתם את עם ה', וואס האט מען אים געלאזט, צוגעלאזט אזא זאך אז קורח זאל שטארבן, און די אייבערשטער איז מוראדיג בייז, ווייטער אזוי ווי פריער. אזוי ווי מ'האט געזען ביי דתן ואבירם, די אייבערשטער זאגט איך וועל מכלה זיין די גאנצע כלל ישראל, און משה דא, אנדערש איז דארט האט ער געזאגט א תפילה, אל אלקי הרוחות לכל בשר איש אחד יחטא, דא האט ער געזאגט א אנדערע זאך, ס'הייסט די אייבערשטער זאגט פאר משה הרומו מתוך העדה, אזוי ווי משה האט געזאגט דארט הרומו מתוך אוהל קורח די ארויפגיין פון די קורח דתן ואבירם, דא זאגט משה פאר אהרן זאל גיין, מ'קען נישט פועל'ן וואס מ'האט די פריער גע'פועל'ט. אבער משה זאגט פאר אהרן ער זאגט נישט בשם השם ער זאגט אליינס אז ס'דא א עצה פאר דעם אויכעט גיי נעם די קטורת אז די קטורת רשי זאגט שוין זיין וועג אבער די קטורת וואס האט געוויזן אז נאר א כהן קען נעמען די קטורת זאל דער כהן טאקע נעמען די קטורת און ער וועט שטיין בין המתים ובין החיים און דאס וועט סטאפן דאס הייסט די הבדלה וואס די אייבערשטער זאגט אז אהרן זאל עס נבדל ווערן הרומו אהרן און משה פון כלל ישראל, די זעלבע הבדלה וואס משה האט גע'פועל'ט פריער אז נאר איש אחד יחטא נישט זיין קצף אויף כלל ישראל, דא די זעלבע הבדלה מאכט יעצט די קטורת אז כאילו מ'קען טראכטן אז אהרן ברענגט אזוי אריין אלע אידן אין זיין מחיצה לגבי דאס אז זאלן נישט שטארבן, טאקע דא א מגפה, ס'דא פֿיר און צוואַנציק טויזנט און זיבן הונדערט מענטשן וואס שטארבן, אבער למעשה ווייל קומט צוריק אהרן אל משה אל פתח אוהל מועד והמגפה נעצרה כאילו אלע אידן זענען אין א געוויסע זין פארט צוריק, זיי נישט, זיי נישט אפגעשיידן פונעם משה און אהרן וואס נאר זיי בלייבן, נאר אלע אידן בלייבן, אדער רוב אידן בלייבן. יעצט קומען מיר צו די דריטע מעשה, דאס הייסט דאס האט נאכנישט געסאלווד די פראבלעם, דא זעט מען זייער אינטערעסאנט אז די אייבערשטער האט יא גענומען ערענסט פריער איז די אייבערשטער ברוגז, למעשה די אייבערשטער האט נאר גענומען ערענסט די טענה, די וידבר השם אל משה, די אייבערשטער זאגט פאר משה איך האב דא א פראבלעם, אזוי ווי די סוף די מאמר השם זאגט והשכותי מעלי את תלונות בני ישראל, דא האבן די עולם א טענות, און זיי האבן עפעס א רעכט צו האבן טענות, כאילו יא אמת קרח איז געגאנגען אין דער ערד און די אלע זענען פארברענט געווארן זעט אויס אז דאס איז נישט גענוג מ'דארף עפעס א בעסערע ראיה עפעס א קלארערע ראיה וואס מ'דארף טראכטן וואס איז פשט ס'הייסט ס'קען זיין די טענה אז ס'האט זיך געטשעפעט משה דאס איז די פראבלעם ס'איז נישט אפשר א אמת'דיגע פראבלעם ווען מ'טשעפעט זיך מיט משה עס קען זיין פאר דעם אליינס קומט זיך מיתה לאו דווקא אז ס'ווייזט אז טאקע די אייבערשטער וויל אהרן אדער עפעס אזא זאך אנדערע מ'קען טראכטן אנדערע משמעות'ן וואס איז די פשט על כל פנים די אייבערשטער זאגט מ'דארף מאכן א נייע נאך א טעסט און די טעסט וועט ענדגילטיג ווייזן וועמען די אייבערשטער ס'איז אנדערע סארט טעסט נישט קיין נישט הרג'נען קיינעם נישט גארנישט נאר מ'זאל נעמען צוועלף שטעקענעס אינטערעסאנט א מטה הייסט דאך א שבט הייסט דאך א מטה יא מטות אבותם שבט מיינט אויך א שטעקן אלע די אלע ווערטער מיינען שטעקענעס אט א שבט איז א קבוצה וואס האט איינער וואס פירט זיי אזוי ווי א לא יסור שבט מיהודה העט עס פירן מיט א שטעקן. און כאילו מען נעמט די שטעקן וואס עס סימבאליזירט די שבט צום די הנהגה פון די שבט יעדע איינער מ'לייגט עס פאר די עדות און איש אשר אבחר בו מטהו יפרח נישט ווער שיבחר בו העט איך נעמען זיין קרבן און הרג'ען די אנדערע פשוט זיין מטה האט האט בלומען און אזוי טוען זיי טאקע זיי מען לייגט די מטות און פרח מטה אהרן לבית לוי דאס איז נישט נאר אהרן אויך די בית לוי ס'הייסט סיי די טענה פון די אידן די ראובן כלפי לוי און סיי אהרן פון די לווים און הגם דאס לכאורה האט מען נישט געסאלווט דא ווייל צווישן די לווים קען דאך אלץ טענה'ן אז דאס איז נאר די מטה וואס סימבאליזירט לוי, וויאזוי ווייסט מען אז ס'סימבאליזירט אהרן, מ'וואלט געדארפט נאך לכאורה מאכן א טעסט צווישן די משפחות פון אהרן פון לוי, ווייס איך נישט, און די עולם זעהט דאס און ווייטער דאס ווערט אויך א אות, דאס מ'לייגט עס צוריק למשמרת לאות לבני מרי ותכל תלונותם, דאס דארף דאס ווייזן אלעמאל אז נישט צו האבן טענות אויך נישט נאר מ'דארף זיך מכניע זיין, ס'דא צוויי לעוועלס זעהט אויס, אז איינער דארף פאלגן אבער האט תרעומות, מ'האט שוין קיין תרעומות אויכעט, אלע וויסן אז אהרן. איז נבחר געווארן אז ער האט טאקע געטון יעצט די לעצטע פסוק פון די פרק ווייטער איז באמת די אנהייב פון די נעקסטע פרק אבער דא געבן צו פארשטיין אז די אידן זאגן וואס וועט זיין דא גוענו כולנו אבדנו יעדע איינע שטארבט דא מען רירט אן די משכן און די תירוץ אויף דעם איז אז די כהנים וועלן היטן אויף די משכן זיי נעמען אחריות דאס וועל מען זעהן מארגן.